האט געמאכט אויף זיי א שטארקן איינדרוק, אבער נישט אין אזא מאס ווי איך האב גערעכנט, און מיר האט דער עפיזאד איבערגעלאזט אן איבערלעבונג פון אן אמת'ן מענטש-וואונדער, דער הויפט טאקע צוליב דעם וואס ער איז פארגעקומען נאך אזא אויפטרייסלענדיגער לאזעבניקישער מענטש-אנטוישונג, נאך אזא סוף צו אלץ. יא, די גאנצע צוויי טעג האבן מיר כמעט ווי געשוויגן, איך נאך מערער, זאל עס מיינען אז איך בין צערודערט צוליב סלאווען מער ווי צוליב אנדערע זאכן, אבער פארוואס זאל איך זיין אזוי צערודערט, מיר וועלן נאך זיין צוזאמען אין דער פארטיע אויף דעם שיף באראק נישט מער ווי א וואך, אן ערך, סלאווע וועט ארונטער אין איר דערפל מיט טויזנט וויארסט נענטער פון מיר, וואס זשע וועט דעמאלט זיין? מיר וועלן זיך מער נישט זען, אפשר קיינמאל נישט, קיינמאל נישט מער, פארוואס קיינמאל נישט מער, פארוואס?

פאלט אויף די קני פארן אפיצער און עס חזר'ט זיך איבער די סצענע פון יערעמי'ס בוקן זיך מיטן קאפ ארויף און אראפ, באטיושקא, וואשע בלאגאראדיע, דערציילט נישט דעם גובערנאטאר, דערציילט נישט. פארוואס נישט דערציילן? האסט דאך געוואלט באגיין אזא פארברעכן, אנטלויפן. צו האסטו נישט געוואלט אנטלויפן? אבער איך בין דאך נישט אנטלאפן, וואשע בלאגאראדיע, מען האט דאך מיך געכאפט.

טייל באשטימט גלייך ביי זיך אויסצופרובירן שלאפן אויף דעם הויף אונטערן אפענעם הימל, כאטש די נאכט קען אפשר זיין א קאלטע. אויך איך און באריס באשליסן צו טון עס, מיר גייען אריין אינעווייניג כדי צו נעמען קיפיאטאק פאר זיך, דאס מאל

בלייבט אינעווייניג און געפינט אן ארט נעבן לאזעבניקן, ס'איז דא ארט זעה איך, איך וועל אויף אייך קיין פאראיבל נישט האבן. אבער פארט, וואס איז אזוינס פארגעקומען צווישן אייך? פרעגט אים, זאל ער אייך דערציילן. כ'האב טאקע געפרעגט, שווייגט ער. איר דארפט נישט צוליב מיר צעשטערן אייערע באציאונגען צווישן זיך, איר וועט דאך דארפן זיין מיט אים אין איין דערפל,

געדענק איך נישט, קיינער פון אונז געדענקט עס נישט, און אין אמת'ן וואס איז דער חילוק? איך ווייס נאר יא אז ס'איז יולי, אז די לבנה וועט אויפגיין איבער מיין קאפ, אדער א פולע, א קיילעכדיגע, אדער א האלבע, אדער גאר א שפיציגע, וועל איך זיך שוין משער זיין וואו איך האלט מיט'ן חשבון פון די נעכט און טעג. וואס מיר גייט יא אן אין דער מינוט איז צו עס זענען דא איצט אויפ'ן הימל שטערן און איך זעה זיי נישט ווייל מיינע אויגן

אוי יארן יארן, נו, אויך איך אזוי, א שאד וואס איך זעה נישט די שטערן. און זאל דוכטן אז איר זעהט זיי, ווארום פארהאן זענען זיי דאך פארהאן, זאגט שפירא, אז איך זעה זיי נישט, זענען זיי אפשר נישט פארהאן? א מענטש מוז גלויבן אז זיי זענען פארהאן, זאגט שפירא, אזוי ווי ער גלויבט אז ער, דער מענטש אליין, איז פארהאן.

וואס איז מיט אייך באריס? וואס רעדט איר? איר טוט דאך מיר וויי מיט אזוינע רייד. פארגיט מיר אויב וויי טון טו איך וויי נאר זיך אליין. פארגיט מיר איך בעט אייך. איר זענט אייפערזיכטיג? זאגט מיר. באריס צעלאכט זיך מיט א שטיל געלעכטער.

איך האב שוין אפאר מאל זאג איך פרובירט צוגיין צו אים, געוואלט נעמען רעדן צו אים, מאכט ער גראד דעמאלט צו די אויגן און ליגט ווי אין א פארטראגענער וועלט. א מאדנע אלטינקער, אז ער איז א קראנקער דאס איז קלאר, ער איז בלאס, הוסט אפט, און כאפט זיך אלע וויילע ביים הארץ, ווייסט איר ווער ער איז? אין צו פוס מארש איבער די סטעפעס איז ער נישט געגאנגען מיט אונז, זאגט יעפימאוו, ער איז שטענדיג געזעסן אויף א פור. איז דאך קלאר אז ער איז א קראנקער, און אז ער איז א טשודאק, דאס ווייס איך, חבר'ט זיך מיט קיינעם נישט, נישט מיט די פאליטישע, נישט מיט די קרימינעלע. אבער אליין איז ער א פאליטישער, איר דארפט דאך וויסן. פארוואס דארף איך וויסן אז ער האלט זיך אין א זייט פון אלעמען און איז א שווייגער. ווי א סטאראסטע האב איך אים שוין עטליכע מאל געפרעגט צו וויל ער אז איך זאל עפעס פועל'ן פאר אים ביים קאנוואי עלטסטן און אויך ביים פעלדשער וואס שווימט מיט אונז, ענטפערט ער קורץ א דאנק איך דארף גארנישט, אגב

איך זעה אז די מעשה העמד איז ביי אייך א קלייניקייט און ביי מיר נישט, אויב עס זאל זיך ארויסווייזן אז דאס איז טאקע ער, וואלט איך זאג איך אייך צוגעפאלן צו אים, ווארום אט ליגט נעבן מיר א מענטש, איך הייב אן מיט א כיוון אויף מיין קול, אין דער זייט פון וויקטאר קארסאקאוון, וואס ווערט ביטער דענערווירט ווען מ'רעדט בכלל אויס א ווארט צו אים. וויקטאר קאָרסאַקאָוו כאַפּט אויף מיין באַמערקונג, שפּרינגט אויף און זאָגט, ס'איז נישט אמת. איך ווער דענערווירט פון גלאַט פּוסטע רייד, אָבער נאָך אַן אמת'ס וואָרט בענק איך, בענק איך. מיר האָבן דאָך צווישן זיך נאָך גאָרנישט גערעדט, זאָג איך, נישט געשמועסט. ערשט באַקענט זיך, טאָ וואָס זענט איר אַזוי אויפגערעגט? אומדערוואַרט כאַפּט מיך קאָרסאַקאָוו אָן ביי אַ האַנט,

קען איך אים אננעמען פאר אן אמת'ן רוס, אבער פארוואס פרעגסטו צו דו מעגסט? א מענטש ביי א מענטשן מעג אלץ מעג אלץ פרעגן, אלץ מיין זון, אלץ. ער חזר'ט איבער דאס ווארט אלץ עטליכע מאל. אז איך זע אייך די גאנצע צייט ליגן אפגעזונדערט פון אלעמען און איר זענט אזוי שטיל, איר רעדט נישט צו קיינעם, איך האב שוין עטליכע מאל געוואלט צוגיין צו אייך, פארוואזשע ביסטו צוריק אוועקגעגאנגען זון, האסט קיין פאראיבל נישט אז איך ריף דיך זון, אדרבה זאג איך, אדרבה, און איר האט דאך אויך נישט קיין פאראיבל וואס איך ריף אייך זיידע, נו געוויס נישט, א מענטש פון א מענטשן איז קיינמאל נישט אפגעזונדערט זון, און נישט מחמת אפגעזונדערטקייט רעדט נישט אמאל א מענטש צו א מענטשן, נאר פארקערט גראד מחמת צוזאמענקייט

וואס איז דען דא אין מיר עפעס אנדערש ווי אין יעדן איד? יא זיידע, ס'איז דא אין אייך עפעס אנדערש, ווערט נישט בייז וואס איך זאג עס. ניין, רעד נישט אזוי, מען טאר אזוינס נישט זאגן, זון, פארלאנגען עפעס מער וויפיל עס קומט דיר טאר מען אויך נישט, כאטש איין זאך וואלט איך יא וועלן פארלאנגען,

דער נאמען אליהו גיט מיך א ציפ ביים הארצן, איך נעם אן דעם אלטן פאר דער האנט. איך וויל די גאנצע צייט אייך עפעס פרעגן, זיידע, זאגט מיר, האט איר מיר אוועקגעגעבן אייער לעצט העמד אין דער נאכט פון דעם גרויסן שטורעם רעגן? דער אלטער ציט ארויס זיין האנט פון מיינער, ער עפנט אויף א רגע זיינע אויגן, קוקט מיך אן

איך האב א חשד אזא. אויב ס'איז דיר פארגעקומען ווי א נס, ווי א וואונדער, פארוואז'ע ווילסטו דעם וואונדער צעשטערן? צעשטערן? אוואדע, און דו ווילסט נאך אז איך זאל דיר אים צעשטערן? ווארום דאס וואס דו האסט געזען דורך בלינדקייט איז מער ווי דאס וואס דו וואלסט געזען מיט זעעוודיגע אויגן.

און וואו? אין שמוציגע פארשטיקטע טורמע באראקן? אבער זע, ער הייסט דאך זאגט ער אליין אליהו, אליהו! נו, איז וואס דערפון? נישט מער ווי א צופאל, נישט מער אן אומלעגאלע דרוקעריי האט ער געהאלטן אין זיין שטוב, אזוי פשוט, א פשוטער איד, חיים אליהו. פארן טויט אליין האט ער קיין מורא נישט, זאגט ער, עס ארט אים אין דער מינוט נאר איין זאך,

איך זעץ זיך אויף, באקוק אלע פנימער ארום און איך זעה זיי נישט קלאר, זיי שניידן זיך אריין אין די שאטנס, זיי ווערן א טייל פון זיי און זיי וויגן זיך צוזאמען מיט זיי. שפירא זעה איך ליגט אויסגעצויגן אויף זיין ארט ווי ער וואלט שוין געשלאפן, הגם ס'איז נאך פרי אינדערנאכט, לאזעבניק נעבן אים זיצט מיט אויפגעשטעלטע קני און זיין קאפ איז איינגעקלאמערט צווישן די קני,

ניין, נישט שוין, און אויב מוחל זיין דארף עס פריער סלאווע טון, זי פריער פון מיר, דער גאנצער עולם ליגט א שווייגנדיגער ארומגעוויקלט מיט די שאטנס פון לאמטערנדל, צו דער נאכט האבן שוין אלע אויף זיך די כאלאטן, טייל מאכן פון דעם כאלאט א צודעק, טייל טוען אן דעם גאנצן כאלאט אויף זיך. די שווייגעוודיגקייט פון דעם עולם איז אן אנגעשטרענגטע,

נעם איך טייטלען זיך אליין אין דער האנט פאר גלייך זיך אליין, איך בין נישט קיין רעדנער, אבער ווילן ווילט זיך מיר רעדן. אט אזוי ווי איך ליג, נעמען און אנהייבן רעדן, רעדן, רעדן, און אויב איך טו עס נישט, זאל עס עימעץ אן אנדערער טון. אין איינעם פון די ווינקלען אינעם שווימבאראק צונויפגעדריקט איינע צו די אנדערע,

זאָלן זײ נישט דערהערן, פֿון צײַט צו צײַט גיבן זיך זײערע קולות אַ ריס אַרױף, ברעכן אױס אַפֿילו אין אַ געלערעם, מיטן שטענדיקן טראַדיציאָנעל-קרימינעלן לעסטערונגס-נוסח, אָבער זײ פֿאַרכאַפּן קונציק דעם געלערעם-אױסברוך אױף צוריק, פֿאַרשלינגען אים דורכן האַלדז אין זיך אַרײַן, ביז, ביז אַן אָנקום פֿון אַ נײַעם אױסברוך.

אויף וואס שפילט ער ווען זיין גאנץ פארמעגן באשטייט פון צען קאפיקעס א טאג שפייזגעלט און דורכן טאג גיט ער זיין שפייזגעלט אויס? אויף אזא פראגע איז נישט שייך צו פרעגן, ער קען זיך לאזן הונגערן און אפשפארן עטליכע קאפיקעס, און אויב נישט קען ער שפילן אויפן חשבון פונעם מארגנדיגן שפייזגעלט. סוף פון קאסעט צען, המשך אויף קאסעט עלף.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,